היינטיגע פרק שטייט די מעשה פון קריעת ים סוף, מ'דארף ליינען און זען ווי ס'לייגט אראפ די פסוק די דראמא די חידוש די פלא וואס איז געווען, פונקטליך עומד זיין ווי איז די פלא אבער איך וויל נאר מעורר זיין די נקודות ממש. סאו די אידן גייען ארויס ס'פעסט, ס'דא איין זאך אז מ'ווייזט אונז אז ס'נאכנישט גרייט אמת'דיג פאר א מלחמה, יעצט דער אייבערשטער גייט זאגט, זאגט פאר משה גייטס זיי זאלן זיך ארום דרייען לפני פי החירות, נישט קלאר ווי עס מיינט צו גיין צוריק, זעט אויס גייט צוריק אויפן וועג צו מצרים אדער אין עפעס א וועג וואס איז נישט די ריכטיגע וועג ווי זיי דארפן באמת גיין, לכאורה דאס איז די המשך פון מ'זאגט לא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים, און דאס וועט גורם זיין אז פרעה זאל זאגן אז די אידן זענען נבוכים בארץ סגר עליהם המדבר, און דאס וועט גורם זיין וחזקתי את לב פרעה וועט אים נאכלויפן, דאס וועט אריינברענגען פרעה אין א טרעפ, ער גייט מיינען אז די אידן זענען שוואך זיי קענען זיך נישט קיין עצה. און דעמאלטס עט זיין ואכבדה בפרעה ובכל חילו די אידן זאלן מנצח זיין פרעה וכך הוה ויעשו כן און די אידן פארן צוריק האט פרעה טאקע געהערט ווי אזוי האט ער געהערט ער האט געהאט גארדס האבן זיך געדרייעט דארט בפשטות מען איז צוריק געגאנגען כאילו אין די פלאץ ווי פרעה האט געהאט מער שליטה מען זאגט כי ברח העם וואס הייסט כי ברח העם פריער האט מען דאך נישט געוואוסט דאס מוטשעט מען זיך די מפרשים לכאורה מיינט עס נבוכים הם בארץ זאגט נישט נבוכים הם בארץ. און עס שטייט נישט אויך קלאר דאס איז מ'קען מפרש זיין אז זיי האבן געמיינט אז זיי גייען נאר טאקע פאר דרײַ טעג ביז דערווייל זענען אין גאנצן אנטלאפן. פשט איז פשוט מען האט באמערקט אז די אידן זענען דארט אין דעם שטח ווי זיי קענען זיי כאפן און זיי האבן געזאגט וואס הייסט מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו געהאט גוטע עבדים לאמיר זיי נאכלויפן. און פרעה שפאנט איין זיין גאנצע פערד זיינע טאנקן זיין רכב מצרים אלעס און ויחזק השם את לב פרעה ער לויפט זיי נאך מיט א פעסטקייט און די אידן גייען אויך ארויס מיט א פעסטקייט. יעצט די צוויי פעסטקייטן באמפן זיך אריין איינע אין די צווייטע, די מצריים זענען משיג די אידן זיי כאפן זיי און כל סוס רכב פרעה, די גאנצע מחנה, ווי מען זאגט היינט, מיט אלע טאנקן מיט אלע אלעס וואס איז דא, און וישאו ישראל את עיניהם, ס'איז אלעמאל א דראמאטישע מאמענט, הייבט אויף די אויגן און מיטאמאל wow מצרים איז דא, ס'איז צרות, זיי שרייען ויצעקו בני ישראל, נישט נאר זיי שרייען צו אייבערשטער, זיי שרייען צו משה, זאגן זעהסט דאך אז ס'האט זיך נישט געלוינט די גאנצע מעשה, הלא זה הדבר אשר דברנו אליך, ווי האבן זיי געזאגט? ס'שטייט נישט פריער אז זיי האבן געזאגט, אבער מסתמא האבן זיי טאקע געזאגט, ס'איז געווען וואס האבן געזאגט, א שאד, ס'איז בעסער צו בלייבן לעבעדיג און ארבעטן פאר פרעה ווי זיין טויט אין די מדבר, וואס איז די מעשה? און משה ענטפערט די אידן, ווייל, ניין, ס'איז דא א פלאן, התייצבו, שטעלטס זיך אוועק, ווערטס נישט פארלוירן, קען זיין אז התייצבו מיינט אויך מלשון מלחמה, להתייצב למלחמה, אבער יעצט זעהן מיר ישועת השם, ענק איז א, ענק האבן זיך דערשראקן, ענק זעהן פרעה אין מצרים, ענק האבן געמיינט ער האט זיך פטור געווארן פון מצרים, געבטס א גוטע קוק, ווייל דאס איז די לעצטע מאל וואס ענק זעהטס אים, גייט לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם און איי די מלחמה ענק זענטס נישט גרייט אייבערשטער וועט העלפן השם ילחם לכם ואתם תחרישון ענק דארפטס נישט שרייען זייטס רואיג און משה זאגט די זעלבע זאך ענליך וואס איז די משה זאגט פאר די אידן זאגט די אייבערשטער פאר משה אז מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל זאלן פארן זיין גרייט ס'הייסט ס'איז דא א מלחמה דא מען דארף קענען זיין גרייט פאר א מלחמה און וואס וועט זיין השם ילחם לכם ווי איז השם ילחם לכם אה הרם את מטך ונטה את ידך מאך בקעה די ים זאלן דורך גיין סטרעיט דורך די ים און פרעה'ט נישט קענען אדורך גיין ואכבדה בפרעה ובכל חילו ער'ט זיך דערטרינקען ויבואו אחריהם און נישט דא קלאר די מצרים זיך דערטרינקען אבער פשט איז זיי גייען נישט קענען דאס איז די פשוט פשט און די אייבערשטער טוט עס טאקע די מלאך אלהים ההולך לפני מחנה ישראל דא שטייט די נעקסטע מינוט ויסע עמוד הענן לכאורה המלאך אלהים און די עמוד הענן מיינט די זעלבע זאך קען זאגן די מלאך אלהים איז די די מלאך וואס ער פירט די ענן כאילו די פנימיות פון די ענן קען מען זאגן עפעס אזא סארט זאך און ער גייט מאחורי מחנה ישראל, ס'הייסט ער גייט יעצט העלפן די אידן, ביז יעצט איז ער געפירט די אידן אויפן וועג, יעצט דרייען זיך אויס צו מלחמה, זיי דרייען זיך אויס כלפי פרעה, ער גייט העלפן די אידן לוחם זיין מיט מצרים, און ער האט טאקע מפריד געווען ביזדערווייל איז געווען הענן והחושך, ויאר את הלילה ווי קען חושך מאיר זיין לילה דארף מען טראכטן, אפשר חושך מיינט אמת'דיג פייער, און א גאנצע נאכט שטייען זיי ביינאכט, טאקע נישט לוחם געווען, און ביזדערווייל איז געקומען א רוח קדים א גאנצע נאכט געבלאזן, און די וואסער איז געווארן טרוקן, און די אידן גייען אדורך, און די מצריים פארשטייט זיך לויפן זיי נאך, און באשמורת הבוקר ס'האלט שוין האלט שוין אינדערפרי און וישקף השם די עמוד ענן וואס איז געווען קוקט אריין אין מחנה מצרים און ס'איז צרות ויסר את אופן מרכבותיו זייערע פערד זייערע וואגאנעס קענען נישט אריינפארן ווייטער זיי ווערן סטאק וינהגהו בכבדות ויאמר מצרים און דא זאגט מצרים געדענקט די אייבערשטער האט געזאגט ואכבדה בפרעה זיי גייען וידעו כי אני השם דא זאגן זיי אנוסה מפני ישראל כי הוי"ה נלחם להם במצרים זיי זענען מודה אז די אייבערשטער איז לוחם מצרים און די אייבערשטער זאגט פאר משה ווייסטו וואס יעצט איז די צייט נטה את ידך די וואסער גייט צוריק און די וואסער גייען צוריק און די מצריים האלטן אינמיטן פארן און זענען אלע סטאק און געכאפט אין די וואסער וינער השם את מצרים בתוך הים און מיט וואסער גייען צוריק לא נשאר בהם עד אחד און ווייטער די פסוק חזר'ט זיך איבער ס'איז דא איין פסוק ממש די זעלבע פסוק ממש די זעלבע פסוק ובני ישראל דא שטייט ויבואו דא שטייט ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה די זעלבע זאך זיי זענען געגאנגען און עד כאן דאס איז די גאנצע מעשה פון די קריעת ים סוף וואס אונז ווייסן אלס די מעשה פון קריעת ים סוף. און דער פסוק פירט אויס ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים דעמאלטס איז געווען די ישועה דאס איז א פסוק וואס איז מסכם מען רעדט שוין וואס איז געווען און די אידן האבן טאקע געזען את מצרים מת על שפת הים ס'הייסט ראיתם לא תוסיפו לראותם געזען דער טויט און געזען נישט נאר דאס די יד הגדולה וייראו העם את השם ויאמינו בה' ס'הייסט מען האט געגלייבט מיט פריער זענען מפקפק געווען המבלי אין קברים במצרים יעצט גלייבן זיי אין די אייבערשטער און אין שליחות פון משה רבינו.